שיכור, אסור בנשיאת כפיים אז א כהן א שיכור טאר נישט דיכענען, זייער מחלוקת איז דאך נאר לגבי מנחת תענית, אבער אזוי מנחה. איז דאך אפילו רבי מאיר אויך מודה אז א כהן זאל נישט דיכענען טאמער איז ער שיכור. מנא הני מילי, פון וואנען ווייסן מיר אז א שיכור טאר נישט דיכענען? אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט אין נאמען פון בר קפרא, איך לערן עס אפ פון דעם, למה נסמכה פרשת כהן מברך פארוואס שטייט דערלעבן די די פרשה פון ברכת כהנים לפרשת נזיר צו דער פרשה פון נזיר? אין פרשת נשא פריער שטייט די פרשה פון א נזיר, נאכער שטייט כה תברכו את בני ישראל. לומר דיר צו לערנען מה נזיר אסור ביין, אזוי ווי א נזיר טאר נישט טרינקען קיין וויין, אף כהן מברך, אזוי דער כהן ווען ער דארף בענטשן די אידן אסור ביין, טאר ער ניט טרינקען קיין וויין. מתקיף לה אבוה דרבי זירא, האט דער טאטע פון רבי זירא'ן געפרעגט א קשיא. ואמרי לה, און אנדערע זאגן אז די קשיא האט געפרעגט אושעיא בר זבדא. דו זאגסט אז איך לערן אפ כהן מברך פון א נזיר, אזוי ווי א נזיר טאר נישט טרינקען קיין וויין, אזוי דער כהן ווען ער גייט דיכענען טאר ניט זיין שיכור, אי אויב אזוי, מה נזיר אסור בחרצן, א נזיר איז דאך אסור נישט בלויז פון וויין, אלעס וואס קומט ארויס פון דעם גפן היין איז ער דאך אסור, ער איז אסור בחרצן, קערנדלעך פון די וויינטרויבן איז ער אויכעט אסור. אף כהן מברך אסור בחרצן, אזוי א כהן ווען ער גייט דיכענען זאל ער זיין אסור אפילו בחרצן, און דאס טרעפט מען דאך אין ערגעץ נישט. אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געזאגט, פון וואנעט ווייסן מיר, א כהן מברך, דער כהן פארן דיכענען מעג עסן קערנדלעך פון וויינטרויבן, ער מעג עסן וויינטרויבן, אמר קרא, שטייט אין פסוק לשרתו, אים צו באדינען, ולברך בשמו, און דער כהן זאל בענטשן די אידן אין דעם אייבערשטנ'ס נאמען. מה משרת מותר בחרצן, דער כהן וואס טוט די עבודה מעג דאך עסן חרצנים, ווייל אין פסוק שטייט דאך נאר יין ושכר אל תשת, וויין און א זאך וואס מאכט שיכור זאלסטו נישט טרינקען. אף כהן מברך אזוי דער כהן ווען ער גייט דוכענען מותר בחרצן און מעג ער אויכעט עסן קערנדלעך. פרעגט די גמרא אויב ווידער אז דו זאגסט איך גלייך צו כהן מברך צו דעם כהן וואס טוט עבודה אי אויב אזוי מה משרת בעל מום לא, אזוי ווי ווען דער כהן טוט אן עבודה, טאר ער דאך נישט זיין קיין בעל מום, אף כהן מברך, אזוי דער כהן וואס ער טוט דוכענען, בעל מום לא, א בעל מום זאל נישט טארן דוכענען, אין גמרא טרעפן מיר נאר א כהן ער האט א מום אין די הענט, אין די פינגער, זאל מען נישט דוכענען, און נישט דער טייטש איז ווייל דער איסור איז פון דוכענען, נאר מפני שהעם מסתכלין בו, ווייל די מענטשן קוקן דעמאלט אויף אים. אבער א כהן בעל מום מעג דיכענען, און פארוואס זאל איך זאגן ער האט דעם זעלבן דין ווי א כהן וואס טוט עבודה? ענטפערט די גמרא, הא איתקש לנזיר, דער כהן מברך איז געווארן צוגעגליכן צו א נזיר, און א נזיר קען דאך זיין א בעל מום, איז די זעלבע זאך כהן מברך איז גוט א בעל מום. קומט דאך יעצט אויס אז איך גלייך צו צו נזיר מיט א זאך לקולא אז א כהן בעל מום קאן דיכענען, און איך גלייך צו דעם כהן מברך אויכעט צו דעם כהן וואס טוט די עבודה אויכעט לקולא אז וואס מותר בחרצנים אז ער מעג עסן קערנדלעך, פרעגט די גמרא, ומאי חזית דמקשת לקולא, פארוואס זעסטו אז דו טוסט צוגלייכן כהן צו נזיר אויף מקיל זיין צו זאגן אזוי ווי א נזיר קען זיין א בעל מום, די זעלבע זאך א כהן בעל מום איז כשר צו דיכענען, און אויך טוסטו צוגלייכן לקולא דעם כהן מברך צו דעם כהן וואס טוט די עבודה, אזוי ווי דער כהן וואס טוט די עבודה מותר בחרצן, אזוי כהן מברך איז מותר בחרצן, אקיש לחומרא, זאל איך צוגלייכן לחומרא, און איך וויל זאגן אזוי, איך גלייך צו צו נזיר לחומרא, אזוי ווי א נזיר טאר נישט עסן קיין חרצנים קיין קערנדלעך, אזוי א כהן ווען ער גייט דוכענען איז אסור בחרצנים, און אויך וויל איך צוגלייכן לחומרא צו דעם כהן וואס טוט א עבודה אזוי ווי בעל מום טאר נישט טון די עבודה, אזוי דער כהן מברך אויב ער איז א בעל מום זאל ער נישט קענען דוכענען. ענטפערט די גמרא, אסמכתא נינהו, דאס וואס איך גלייך צו א כהן מברך אז ער טאר נישט טרינקען קיין וויין איז א אסמכתא מדרבנן, דער איסור איז מדרבנן ולקולא, דעריבער גלייך איך צו לקולא, דאס וואס מיר האבן א כלל אז איך קען צוגלייכן לקולא און איך קען צוגלייכן לחומרא, דאס איז נאר גערעדט געווארן א זאך וואס די זאך איז אסור מדין תורה. אבער א זאך וואס דער איסור דרבנן און דאס וואס איך טוה צוגלייכן די פסוקים דאס איז נאר א ענין פון אסמכתא, האבן די רבנן געזאגט אז איך זאל מיקל זיין. רש י. דער שפת אמת פרעגט, אויב ווידער איך גלייך צו איך מאך דעם הקיש פון לשרתו ולברך בשמו, דעם כהן מברך צו דעם כהן וואס טוט עבודה, וואזשע דארף מען עס אפלערנען בכלל פון נזיר? נאך שטארקער פרעגט ער. די גמרא פירט אויס דא אז ס'איז אסמכתא, ווייזט אויס אז מדין תורה איז נישט דא קיין איסור פאר א שיכור, ער זאל בענטשן ברכת כהנים, לגבי אסאך זאכן טוהן מיר צוגלייכן די ברכה צו דער עבודה, אין סוטה דף ל ח, און תוספות זאגט דארטן אז ס'איז לעיכובא, נאך פרעגט תוספות אויב ס'איז נאר א איסור דרבנן פארוואס האבן די חכמים אזוי גוזר געווען צו אסר'ן ביי מנחה משום דשכיחא שכרות, און מ'איז אויך גוזר תענית צוליב יעדן טאג א גזירה אין א זאך וואס די זאך איז אסור מדרבנן דארף איך נישט גוזר זיין. און דער שפת אמת ברענגט אראפ אז דער רמבם אין הלכות תפילה פרק ט ו הלכה ד ווייזט אויס אז ס'לשון ער זאגט הוקש לשירות ווייזט אויס אז ס'איז מדין תורה. אז מדין תורה א כהן א שיכור טאר נישט דוכענען. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אלו הן מעמדות, דאס זענען די מעמדות. וואס דארף מען נאכהער די משנה זאגן? וועלכע זענען די מעמדות? און די משנה זאגט מיר ווייטער נישט וואס עס איז די מעמדות, נאר די משנה זאגט מיר ווייטער א טעם פארוואס מען האט מיר געמאכט די מעמדות, לפי שנאמר צו את בני ישראל וכו'. פרעגט די גמרא, מאי קאמר? וואס איז דער פשט? ער הייבט מיר אן צו זאגן וואס איז די מעמדות און ער זאגט מיר דעם טעם און ער זאגט מיר נישט וואס דאס איז די מעמדות. ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, ער זאגט אזוי, אלו הן מעמדות, דאס וואס מיר וועלן שפעטער זאגן, דאס איז די מעמדות. ומה טעם תקנו מעמדות, פארוואס האבן די חכמים מתקן געווען די מעמדות? לפי שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק צו את בני ישראל, זאג אן די אידן, ואמרת אליהם זאלסט זאגן צו זיי, את קרבני מיין קרבן לחמי לאשי, און נאכער שטייט אין פסוק תשמרו, תשמרו די טייטש אז מען דארף זיין ווען מען איז מקריב די קרבן, די בעל הבית פון קרבן דארף זיין ווען מען איז מקריב דעם קרבן, און דער קרבן תמיד איז דאך א קרבן פון כלל ישראל, אויב אזוי והיאך קרבנו של אדם קרב, ווי קען מען מקריב זיין דעם קרבן פון דעם מענטש והוא אינו עומד על גביו, און דער מענטש איז דארטן נישט דא? התקינו נביאים הראשונים, איז די ערשטע נביאים שמואל און דוד האבן מתקן געווען עשרים וארבעה משמרות, פֿיר און צוואַנציק משמרות, ס'איז געווען איינגעטיילט פון די כהנים פֿיר און צוואַנציק גרופ וואס יעדן וואך האט א צווייטע גרופע געטון די עבודה, פון די לוויים איז געווען איינגעטיילט פֿיר און צוואַנציק גרופס וואס זענען געשטאנען על דוכן און געזאגט שיר בשעת הקרבת הקרבן, און אויך פון די אידן איז געווען איינגעטיילט פֿיר און צוואַנציק משמרות, וואס דאס ווערט אנגערופן מעמדות, ווי מיר וועלן ווייטער לערנען וואס זיי האבן געטאן. ממילא איז די מענטשן פון מעמד זענען שלוחים פון אלע אידן, און שלוחו איז גלייך ווי אלע אידן זענען דאך דא בזמן הקרבת קרבן. על כל משמר ומשמר, ביי יעדן משמר, היה מעמד בירושלים, איז געווען א מעמד אין ירושלים, של כהנים, די משמרות איז געווען איינגעטיילט פון כהנים ושל לוויים ושל ישראלים, רש"י אין דער משנה ווייזט אויס אז דאס וואס שטייט של כהנים של לוויים של ישראלים מיינט מען נישט אז אין מעמד איז געווען כהנים לוויים וישראלים, דער מעמד איז נאר געווען פון ישראלים, נאר של כהנים איז געווען א משמר, של לוויים א משמר, של ישראלים א משמר, אבער דא ווייזט אין רש"י אויס אנדערש, דא ווייזט אויס אז אין דער מעמד איז געוועזן אי כהנים אי לוויים אי ישראלים, די מאירי זאגט ווי מיר האבן געזאגט דעם ערשטן פשט, הגיע זמן משמר לעלות, ווען ס'איז געקומען די צייט ווען דער משמר האט געדארפן ארויפגיין אין ירושלים, ווען ס'איז געווען זייער וואך, וואס דיע וואך דארפן זיי טון די עבודה, כהנים און לוויים עולים לירושלים, די כהנים און די לוויים זענען ארויפגעגאנגען אין ירושלים, די כהנים צו טון די עבודה, און די לוויים צו שטיין אויף דוכנן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט עשרים וארבעה משמרות היו בארץ ישראל, אין ארץ ישראל איז געווען פיר און צוואנציג משמרות, ושתיים עשרה ביריחו, לערן איך יעצט פשט, א חוץ דיע פיר און צוואנציג איז געווען צוועלף אין יריחו. פרעגט די גמרא, שתיים עשרה ביריחו, אחוץ די פיר און צוואנציג איז געווען צוועלף אין יריחו? נפישין להו טובא, איז דאך דא מער ווי פיר און צוואנציג, איז דאך דא זעקס און דרייסיג, און מיר זאגן דאך אז מען האט נאר געמאכט פיר און צוואנציג משמרות. אלא זאגט די גמרא, שתיים עשרה מהן ביריחו, צוועלף פון מהן, פון די פיר און צוואנציג איז געווען אין יריחו, וואס הייסט עס? הגיע זמן המשמר לעלות, ווען ס'איז געקומען די צייט פון משמר ארויפצוגיין, חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים, א האלבע משמר איז ארויפגעגאנגען פון ארץ ישראל, צו ירושלים, וחצי המשמר און דער אנדערע האלבע משמר היה עולה, איז רש"י גורס ליריחו, און די אנדערע העלפט איז געגאנגען צו יריחו, יריחו איז נאנט צו ירושלים, און זיי האבן דארטן צוגעגרייט מים און מזון צו די אנדערע העלפט משמר וואס זענען געקומען פון דערווייטנס, אזוי האבן געטאן אלע פיר און צוואנציג משמרות, קומט דאך אויס אז אין ירושלים אין פארלויף פון פֿיר און צוואַנציק וואכן איז אין ירושלים געווען פֿיר און צוואַנציק האלבע משמרות, וואס דאס איז צוועלף גאנצע, אין יריחו איז אויך אזוי געוועזן פֿיר און צוואַנציק האלבע, וואס דאס איז צוועלף גאנצע. רש"י זאגט, לשון אחר לא נהירא לי, ס'דא א צווייטע לשון און דער לשון געפעלט נישט רש"י, די אנדערע לשון איז די גירסא וואס ס'שטייט ביי אונז אין גמרא, וחצי המשמר היה עולה מיריחו, נישט ליריחו, נאר מיריחו. דער רבינו גרשון מאור הגולה איז גורס דיע גירסא, און ער לערנט אזוי א פשט, א האלבע משמר איז געקומען פון ארץ ישראל אין ירושלים, און א האלבע משמר איז געקומען יעדן מאל פון יריחו, און אזוי איז געווען ביי יעדן משמר, א האלב פון ארץ ישראל און א האלב פון יריחו, דאס הייסט, פיר און צוואנציג האלבע משמרות פון גאנץ ארץ ישראל זענען געקומען, וואס איז צוועלף גאנצע, און פיר און צוואנציג פון יריחו. פארוואס איז דאס געוועזן א העלפט פון יריחו? ווייל זיי זענען נאענט צו ירושלים, זאלן זיי קענען געבן שפייז פאר די ברידער, די האלבע משמר וואס קומט פון דערווייטנס, און זיי קענען נישט ברענגען מיט זיך קיין שפייז. און אזוי לערנט אויך דער רבינו חננאל. אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ס וועגן. כהנים און לוויים וישראלים מעכבין את הקרבן, בשעת מען איז מקריב דעם קרבן זאל דארט זיין כהנים און לוויים, און ישראלים מוזן אויכעט זיין, כאטש עס שטייט עס לשון מעכבין. זאגט דער מאירי דער שפת אמת דערמאנט עס אויכעט אז נישט מען מיינט ס'איז לעיכובא אז דער קרבן וועט נישט מ'איז נישט מקריב דעם קרבן אז ס'איז נישט דא קיין אידן נאר לכתחילה דארף מען ווארטן אז ביז ס'וועט דארט קומען אידן במתניתא תנא אין א ברייתא האבן מיר געלערנט

לכאורה קען איך דאך זאגן זיי קריגן זיך צו עס דארף דארטן זיין אידן אויכעט, נאר דער רבינו חננאל איז דא גורס אז ר' שמעון בן אלעזר אומר אז ישראל וכהנים ולוויים וכלי שיר מעכבין, ער לערנט אויך אז די אידן דארפן זיין, נאר איז נאר מוסיף אז כלי שיר דארף אויך זיין. אין וועלכער סברה קריגן זיי זיך, וואס לויט שמואל'ן דארף נישט זיין, מוז נישט זיין קיין כלי שיר, און לויט רבי שמעון בן אלעזר מוז זיין כלי שיר. מר סבר עיקר שירה בפה, שמואל לערנט עיקר שירה בפה, כאטש ס'איז דאך דא כלי שיר אויכעט, אבער דער עיקר שירה איז בפה, און די כלים האט מען נאר גענומען צו מאכן געשמאקער דעם קול, דעריבער איז דאס נישט לעיכובא. ומר סבר אבער רבי שמעון בן אלעזר לערנט עיקר שירה בכלי, דער עיקר שירה איז בכלי, דעריבער זאגט רבי שמעון בן אלעזר אז כלי שיר איז אויך מעכב. רש"י,

בא שמואל והעמידן על שש עשרה, און שמואל האט געמאכט זעכצן משמורות, אין די צייטן פון משה רבינו האט יע איינמאל אין אכט וואכן האט דער משמר געדארפן טון די עבודה, אין די צייטן פון שמואל'ן איינמאל אין זעכצן וואכן, בא דוד והעמידן על עשרים וארבע, דוד האט געמאכט פיר און צוואנציג משמורות, שנאמר שטייט אין פסוק, בשנת הארבעים למלכות דוד, די פערציגסטע יאר צו מלכות דוד, נדרשו האט מען נאכגעזוכט, וימצא בהם מען האט געפונען ביי זיי גיבורי חיל, אין תנך שטייט נישט החיל נאר חיל, ביעזר גלעד, אין יעזר גלעד, וואס איז די ראיה פון דעם פסוק? דער פסוק רעדט דאך וועגן גיבורים וואס זענען געווען אין עבר הירדן, נאר דער פסוק ווערט דערמאנט נאכדעם ווי עס ווערט פריער אויסגערעכנט די פיר און צוואנציג משמרות, און ווען איז דאס געוועזן? דאס איז געוועזן בשנת הארבעים למלכות דוד, און דעמאלט האט שמואל שוין נישט געלעבט, דארף איך דאך זאגן אז די ב ד האט געמאכט ס'זאל זיין פֿיר און צוואַנציק, דאס האט געמאכט דוד. זאגט די גמרא, מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט משה תיקן להם לישראל, משה רבינו האט באשטימט פאר די אידן שמונה משמרות, אכט משמרות, ארבעה מאלעזר, פיר משמרות פון אלעזר'ן, וארבעה מאיתמר, און פיר איז געווען פון די קינדער פון איתמר. בא דוד ושמואל, איז געקומען דוד מיט שמואל'ן צוזאמען, והעמידום על עשרים וארבע, און זיי האבן געמאכט פיר און צוואנציג משמרות, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, המה יסד, די פיר און צוואנציג משמרות האט באשטימט געגרינדעט, דוד ושמואל הרואה, דוד און שמואל דער נביא, באמונתם. אז דאס זאל בלייבן אויף ווייטער. זע איך דאך דא א קשיא אויף רב חמא'ן. רב חמא האט דאך געזאגט פאר שמואל אז שמואל האט געמאכט זעכצן און דוד האט געמאכט פֿיר און צוואַנציק, דא ווייזט דאך אויס אז ביידע האבן עס צוזאמען מתקן געווען. ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, דער פשט איז אזוי, מיסודו של דוד ושמואל הרמתי, דורך דוד'ן און שמואל'ן צוזאמען, העמידום על עשרים וארבע, איז געווארן, ביידע האבן געהאלפן אין דער זאך אז ס'זאל זיין פֿיר און צוואַנציק, דאס איז די צווייטע פשט אין רשי, אין רשי איז געווען אן אנדער פשט ווייל רשי האט געהאט א צווייטע גירסא. איך בין גורס מיסודו של שמואל הרמתי וואס האט געמאכט זעכצן איז בא דוד והעמידן אויף כ"ד רש"י. תניא אידך האט מען געלערנט אין א צווייטע ברייתא משה תיקן להם לישראל משה רבינו האט באשטימט פאר די אידן שש עשרה משמרות זעכצן משמרות

והעמידום על עשרים וארבע, און מען האט געמאכט ס'זאל זיין צוזאמען פיר און צוואנציג משמרות, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וימצאו בני אלעזר, מען האט געפינען די קינדער פון אלעזר'ן, רבים זענען א סך, לראשי הגברים, צו די הויפט פון די מענער, מן בני איתמר, פון די קינדער פון איתמר'ן, ויחלקום מ'האט צופונאנדער געטיילט לבני אלעזר צו די קינדער פון אלעזר'ן ראשים די הויפט לבית אבות צו די איינטיילונג פון די משפחות ששה עשר פון אלעזר איז געווען זעכצן ולבני איתמר לבית אבותם שמונה און פון איתמר איז געווען אכט ואומר און נאך א פסוק שטייט בית אב אחד איין בית אב איין משמר. אחוז לאלעזר, האט מען געהאלטן צוגעגעבן צו אלעזר'ן, צו יעדן בית אב האט מען צוגעגעבן נאך א בית אב, דאס הייסט צו יעדן משמר האט מען צוגעגעבן נאך א משמר, ואחוז אחוז לאיתמר, און מען האט געהאלטן דאס וואס מען האט פריער געהאלטן ביי איתמר'ן, מען האט אויף זיי גארנישט מוסיף געווען. פרעגט די גמרא מאי ואומר, וואס מיינט ער צו זאגן מיט דעם ואומר? האט דאך געניגט דעם ערשטן פסוק, אין ערשטן פסוק שטייט דאך פון אלעזר איז געווען זעכצן פון איתמר איז געוועזן אכט משמורות, ענטפערט די גמרא, וכי תימא אויב דו וועסט זאגן כי היכי דנפישי בני אלעזר אזוי ווי שפעטער איז געווארן אסאך מער די קינדער פון אלעזר'ן הכא נמי דנפישי בני איתמר אזוי האט זיך אויך געמערט די קינדער פון איתמר'ן שמונה, נאך דעם מערן איז עס געווארן אכט, מעיקרא אין אנפאנג, ארבעה הוו, אין אנפאנג איז געווען נאר פיר, וועל איך זאגן אזוי, פריער איז געוועזן ביי אלעזר'ן פיר, און ביי איתמר'ן געווען פיר, נאכער האבן זיך געמערט. איז האב איך דעמאלט צוגעגעבן צו אלעזר צוועלף איז געווארן זעכצן, און צו איתמר'ן האב איך אויך צוגעגעבן פיר. תא שמע ברענג איך אפ דעם פסוק, בית אב אחד אחוז לאלעזר, צו אלעזר'ן האב איך צוגעגעבן נאך א בית אב, ואחוז אחוז לאיתמר, און ביי איתמר'ן דאס וואס איז פריער געוועזן איז יעצט געבליבן. זעה איך דאך דא אויך. אז משה רבינו האט מתקן געווען זעכצן, ווייל איך זאג דאך ביי איתמר'ן איז געבליבן אכט, אזוי ווי ס'איז געווען פריער, איז דאך א קשיא אויף רב חמא'ן וואס רב חמא זאגט אז משה רבינו האט מתקן געווען פיר משמרות פון אלעזר'ן און פיר פון איתמר'ן, דא שטייט דאך.

אין דער פריערדיגער ברייתא האט מען דאך געשטאנען אז משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר, האלט איך מיט די ברייתא, ואנא דאמרי כי האי תנא דאמר שמונה, איך האלט מיט דער תנא וואס ער זאגט אז משה רבינו האט מתקן געווען אכט משמרות, פיר פון אלעזר, פיר פון איתמר. רש"י, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט ארבעה משמרות עלו מן הגולה, ווען מען איז ארויפגעגאנגען פון גלות בבל בבית שני איז ארויפגעגאנגען נאר פיר משמרות, אסאך פון די אידן זענען געבליבן אין בבל זענען נישט גלייך ארויפגעגאנגען.

וחלקום, מ'האט זיי פונאנדער געטיילט, והעמידום, מ'האט זיי אוועקגעשטעלט, על עשרים וארבעה, פון יעדן איינעם האט מען געמאכט זעקס, איז געווארן צוזאמען פיר מאל זעקס פיר און צוואנציג, און מ'האט ארויפגעשריבן אויף דעם צעטל דעם נאמען פון דעם משמר וואס מ'האט יעצט געמאכט, זעקס משמרות פון ידעיה, זעקס פון חרים, און זעקס פון פשחור. בללום, מ'האט זיי אויסגעמישט, ונתנום בקלפי, מ'האט זיי אריינגעלייגט אין א באקס. בא ידעיה ונטל חלקו וחלק חבריו, ידעיה איז געקומען ער האט גענומען זיין חלק און די חלק פון זיינע חברים, שש, ער האט ארויסגעצויגן, ס'איז געשען א נס און ער האט באקומען די זעקס וועלכע זיי זענען פון זיין משפחה, און לויט דעם סדר וואס ער האט עס ארויסגעצויגן, וועלכער ס'איז געווען דער ערשטער, דער האט געטאן די ערשטע וואך, וועלכער ס'איז געווען דער צווייטער, האט געטאן די עבודה די צווייטע וואך. א ענליכע זאך זאגט רש"י אין חומש פרשת פנחס, בשעת מ'האט צוטיילט די לאנד ארץ ישראל, האט מען אריינגעלייגט אין דער קלפי די נעמען פון אלע נשיאים, די נעמען פון אלע חלקים פון לאנד, און יעדער נשיא האט ארויסגעצויגן א צעטל. איז געשען א נס. וואס האט מען געדארפט האבן א נס בכדי צו ווייזן אז דער גורל איז א ריכטיגער גורל, אז יעדער נשיא האט ארויסגעצויגן זיין נאמען מיט זיין חלק. בא חרים, איז געקומען חרים ונטל חלקו, ער האט ארויסגעצויגן זיין חלק, וחלק חבריו, און דער חלק פון זיינע חברים, שש, די זעקס, זעקס משמורות איז געוועזן פון חרים'ן, דא געווען א נס אויכעט, כאטש אין צעטל. איז דאך געוועזן נישט בלויז זעקס, ס'איז דאך געבליבן אכצן צעטלעך. דאך איז געשען א נס ער האט נאר ארויסגעצויגן דיע זעקס וואס זענען פון זיין משפחה. פארוואס האב איך געדארפט האבן א נס? אומזיסט מאכט מען דאך נישט קיין נס, נאר דאס זאל ווייזן אז דער גורל איז א ריכטיגע גורל. וכן פשחור, און אזוי האט געטאן פשחור, וכן אימר, און אזוי האט געטאן אימר. רש"י טוט אזוי מפרש זיין אין מסכת יומא, לכאורה אימר איז געבליבן נאר זעקס, וואס דארף ער מאכן א גורל, מען דארף אויך מאכן א גורל צו וויסן ווער איז דער ערשטער און ווער איז דער שפעטערדיגער, אדער אפשר אפילו נאכדעם ווי ידעיה האט ארויסגעצויגן די זעקס צעטלעך האט מען זיי צוריקגעלייגט, און חרים האט ארויסגענומען פון אלע פיר און צוואנציג, און פשחור פון אלע פיר און צוואנציג איז די זעלבע אימר. אז ס'איז א נס איז דאך נישט קיין קשיא. וכן התנו נביאים שביניהם, אז איין תנאי האבן געמאכט די נביאים צווישן זיי, שאפילו יהויריב ראש משמרת עולה, אפילו יהויריב וואס ער איז דאך געווען ביי די בית ראשון דער ערשטער פון די משמורות, ער וועט ארויפגיין, לא ידחה ידעיה ממקומו, קען מען נישט שטיין אין איך בין דאך געוועזן ביי דעם בית ראשון, איז דאך מיין משפחה געווען די ערשטע פון די פֿיר און צוואַנציק ווי עס ווערט דערמאנט אין דברי הימים, קען מען נישט אוועקשטויסן דעם אלא ידעיה עיקר, דער עיקר איז די משמורת וואס איז געקומען פון ידעיה, ויהויריב טפל לו, און יהויריב איז א טפל. איי קומט דאך יעצט צו נאך א משמר? איידער יהויריב איז געקומען איז געווען פֿיר און צוואַנציק מיט יהויריב'ן איז דאך דא פֿינף און צוואַנציק, נאר וועל איך יעצט מאכן אז פון ידעיה'ן זאל זיין נאר פֿינף, און דער זעקסטער ווען עס דארף קומען פון ידעיה'ן וועט זיין יהויריב. רש"י. וישראל שבאותו משמר, אין דער משנה האט מען געלערנט, די אידן וואס זענען געווען אין דעם משמר, מתכנסין בעריהם, האבן זיך צוזאמען גענומען אין זייערע שטעט, וקורין במעשה בראשית, און זיי האבן יעדן טאג געליינט מעשה בראשית. פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנען ווייס איך דאס? אז מען האט געליינט מעשה בראשית, אמר רב יעקב בר אחא אמר רב אסי, אלמלא מעמדות, ווען נישט די מעמדות די עסקי קרבנות וואס די אידן טוען, לא נתקיימו שמים וארץ, וואלט די הימל און ערד נישט געהאט קיין קיום, ווייל די אידן וואלטן נישט געהאט קיין קיום, וואלט די וועלט שוין אויך נישט געהאט קיין קיום. ווייל די שמים וארץ האלטן זיך אין זכות פון די אידן, שנאמר שטייט אין פסוק. ויאמר, אברהם אבינו האט געזאגט, השם אלוקים, במה אדע כי אירשנה, מיט וואס וועל איך וויסן אז די אידן וועלן ירש'ענען די לאנד? דאס הייסט ער האט נישט געבעטן אויף דעם קיין סימן ווי אנדערע טייטשן דארטן די מפרשים, נאר האט געבעטן ער וויל וויסן אין וועלכן זכות. אמר אברהם, אברהם האט געזאגט, רבונו של עולם, שמא ישראל חוטאים לפניך, אפשר די אידן וועלן פאר דיר זינדיגן, אתה עושה להם, וועסטו מאכן צו זיי, כדור המבול, און כדור הפלגה. אמר לו, האט דער אייבישטער געזאגט צו אברהמען, לאו, נישט. אמר לפניו, האט אברהם געזאגט צום אייבישטער, רבונו של עולם, הודיעני מאך מיר וויסן במה אירשנה, אין וועלכן זכות וועל איך דאס ירש'נען. אמר לו, האט דער אייבישטער צו אים געזאגט, קחה לי נעם צו מיר עגלה, א קאלב משולשת, ועז משולשת, און אין פסוק ווערט אויסגערעכנט אלע זאכן וואס איז ראוי פאר קרבנות, דאס הייסט אז אין זכות פון די קרבנות וועלן זיי האבן א קיום. אמר לפניו, האט אברהם געזאגט פארן אייבישטן, רבונו של עולם, תינח, דאס איז גוט בזמן שבית המקדש קיים, ווען די בית המקדש איז פארהאנען וועלן די אידן האבן א קיום אין זכות פון די קרבנות, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם, וואס וועט זיין אויף זיי? אמר לו, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, כבר תקנתי להם סדר קרבנות, איך האב שוין פאר זיי באשטימט דעם סדר פון די קרבנות, בזמן שקורין בהן לפני, ווען די אידן וועלן ליינען פאר מיר די סדר קרבנות, מעלה אני עליהם, וועל איך אויף זיי רעכענען כאילו הקריבום לפני, אז מ'האט זיי מקריב געווען פאר מיר, ואני מוחל להם על כל עוונותיהם, און איך בין זיי מוחל אויף אלע זייערע עוונות. זע איך דאך, הייסט דאס אז די וועלט האט א קיום אין זכות פון קרבנות, דעריבער האבן האט מען געליינט די אנשי מעמדות מעשה בראשית רש"י. דער מהרש"א זאגט, רש"י זאגט מהיכא יליף ליה, פון וואנען לערן איך אפ פון דעם פסוק בזמן שקורין לפני וגומר. זאגט דער מהרש"א, איך לערן דאס אפ פון דעם אור אז ער האט געבעטן אויף בזמן הגלות אויך ווי זיי וועלן האבן א קיום, ווייל עס שטייט נו, דאס לשון הפסוק.

איז פון דעם א ראיה אז ער האט געבעטן אויך אויפן גלות ווי זיי וועלן האבן א קיום, און דאס ליגט אין ווארט אירשנה, אירשנה איז פון לשון גירוש פארטרייבן אין גלות, ווי שטייט אין פסוק כי אוריש גוים מפניך, אז במה אדע כי אירשנה, אין וואס וועט זיין דער זכות כי אירשנה אין דער צייט פון גלות, האט אים דער אייבערשטער געזאגט. אז דעמאלט אויכעט קחה לי איז דער ענטפער געווען, קחה איז די זעלבע לשון פון קחו עמכם דברים, אז אפילו אין גלות וואס מען וועט נישט מקריב זיין די קרבנות וועלן זיי האבן א קיום מיט דברים, ווי שטייט דאס לשון קחה קחו עמכם דברים? תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט. אנשי משמר היו מתפללין על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון. די מענטשן פון משמר, ווי דער ב"ח לערנט אין רש"י אז אנשי משמר גייט ארויף אויף די מענטשן פון די מעמד וואס איז געווען אין ירושלים, האבן מתפלל געווען אויף דעם קרבן ס'זאל ווערן אנגענומען ברצון. ואנשי מעמד, ווי דער ב"ח איז גורס אין רש"י מיינט מען די א וועלכע עס האבן זיך צוזאמען גענומען אין זייערע שטעט די מענטשן פון מעמד די וועלכע האבן נישט עולה געווען דער רבינו גרשון מאור הגולה לערנט אזוי טייטש אנשי משמר איז די טייטש אזוי די משמר איז דאך געווארן איינגעטיילט אויף זיבן בתי אבות, און יעדע בית אב האט געדינט איין טאג, די איבריגע, אויב ס'איז געווען אסאך ארבעט האבן זיי געהאלפן, איז דעם טאג וואס די בית אב האט געטאן די עבודה, איז די אנדערע אנשי בית אב האבן מתפלל געווען אויף דעם קרבן וואס דער אנדערע בית אב איז מקריב, אז ס'זאל ווערן מקובל ברצון. און די אנשי מעמד, דאס גייט ארויף נישט אויף די כהנים, אויף דיע וועלכע האבן געפאסט די די פיר תעניתים, די אידן, וואס עס שטייט מתכנסין בעריהם, און זיי טוען פאסטן, האבן זיי אויף דעם מתפלל געווען. איז אנשי מעמד מתכנסין לבית הכנסת, זיי האבן זיך צוזאמען גענומען אין שול, ויושבים ד' תעניות, זיי האבן געפאסט פיר טעג. בשני בשבת, מאנטאג בשלישי, דינסטאג ברביעי מיטוואך ובחמישי דאנערשטאג בשני, מאנטאג האבן זיי געפאסט על יורדי הים. די וואס גייען אין ים זאל זיין דער וועג מיט הצלחה, ווייל אין מאנטיג שטייט דאך יהי רקיע בתוך המים, דארף מען מרצה זיין אויף דעם. בשלישי על הולכי מדבריות, אין דריטן טאג שטייט דאך ותראה היבשה, אז עס זאל ווערן געזען די יבשה, די וואס גייען אין מדברות בלאנדזשען,

דער מהרשא זאגט אז דאס קען מען פארשטיין מיט דער גמרא, וואס די גמרא זאגט אין ברכות פרק הרואה אז ד' צריכים להודות, פיר איז דא וואס דעמאלט ווען זיי גייען ארויס, זיי ווערן געראטעוועט פון דער צרה, דארפן זיי לויבן דעם אייבערשטן, וועלכע פיר? יורדי הים, די וואס זיי גייען אויפן ים, הולכי מדבר, די וואס זיי גייען אין מדבר, חולה שנתרפא, א חולה וואס ער ווערט אויסגעהיילט, ויוצא מבית האסורים, דא האט זאגט מען אויכעט, אז די אנשי משמר האבן געפאסט די פיר תעניתים, מציל צו זיין יעדן איינער וואס איז געווען אין איינס פון די פיר צרות, מאנטאג אויף יורדי הים, דינסטאג אויף הולכי מדבר, מיטוואך אויף די קראנקהייט פון אסכרה, און דאנערשטאג אויף עוברות שלא יפילו, ווייל די קינד ווען עס ווערט געבוירן איז דאך עס גלייך ווי עס גייט ארויס מבית האסורים. און רש י איז מוסיף פארוואס יעדע טאג איז האט מען מתפלל געווען אויף דער זאך. איי וועט דאך זיין שווער פשט ווייטער אין גמרא. די גמרא פרעגט יעצט ובערב שבת לא היו מתענין מפני כבוד השבת, ערב שבת האט מען נישט געפאסט וועגן כבוד שבת, קל וחומר בשבת עצמה, א קל וחומר שבת אליין האט מען נישט געפאסט, ס'איז דאך שוין נישט געווען אויף וואס צו פאסטן, אויב איך זאג מ'האט געפאסט ווייל יעדן טאג האט זיך זיין סיבה ווי רש י לערנט צי דער מהרשא לערנט, וואס זאגט דאס אויף די גמרא? נאר זיי האבן געוואוסט זאגט דער מהרשא אז ס'איז נאך דא א זאך אויף וואס מ'דארף פאסטן. פרעגט די גמרא, באחד בשבת מאי טעמא לא, פארוואס זונטאג האט מען נישט געפאסט? אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, מפני הנוצרים, ווייל די נוצרים די גויים מאכן זונטאג א יום טוב, וואזשע איז אז זיי מאכן זונטאג א יום טוב, פארוואזשע טאר מען נישט פאסטן? זאגט דער מהרשא, איך קען נישט טייטשן מ'זאל מאכן אויף אונז א בלבול, וואס מיר פאסטן אין טאג פון זייער יום טוב, ווייל מיר רעדן דאך דא אין דער צייט ווען ס'איז געווען דער בית המקדש, דעמאלט איז דאך, מיר האבן דאך געהאט דעם כח אויף זיי, נאר מען מיינט ווייל דעמאלט ווען מען האט געפאסט האט מען דאך נישט געטון קיין מלאכה, איז מיט דעם מאל אויב מען וועט פאסטן זונטאג און מען וועט נישט ארבעטן זונטאג וועלן זיי זאגן אז די אנשי משמר האלטן מיט מיט זיי, ס'איז ווי א יום טוב מ'ארבעט נישט. דער מהרש"א זאגט פון דעם זעהט אויס אז די נוצרים די עובדי גלולים איז געווען פריער, ס'איז געווען ביי בית ראשון, ביי בית ראשון האבן נישט געפאסט די אנשי משמר ביום א' און די נוצרים ווען זענען זיי געווען ערשט ביז א פינף און זעכציק יאר פאר דעם חורבן בית שני. רבי שמואל בר נחמני אמר, רבי שמואל בר נחמני זאגט א צווייטן טעם, דעריבער פאסט מען נישט זונטאג, מפני שהוא שלישי ליצירה, ווייל עס איז דער דריטער טאג וואס דער מענטש איז געווארן באשאפן, דער מענטש איז געווארן באשאפן פרייטאג, און דער דריטער טאג פון זיין בריאה איז ער אפגעשוואכט, אזוי ווי עס שטייט ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, איז יעדן מאל די בריאה, לא יערום אביי דברך ניצב בשמים, די בריאה איז דאך כסדר, עס טוט זיך דאך אפ כסדר די בריאה, עס טוט זיך אפ יעדן. יום שישי דער ענין פון בריאת האדם, און זונטאג איז ער אפגעשוואכט, ריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט מפני נשמה יתירה, ווייל זונטאג נעמט מען צו דעם מענטש די נשמה יתירה וואס דער מענטש באקומט א שבת, דאמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט, נשמה יתירה ניתנה בו באדם בערב שבת, ערב שבת ווערט געגעבן אין דעם מענטש א נשמה יתירה. במוצאי שבת נוטלין אותה ממנו, מוצאי שבת נעמט מען צו פון מענטשן די נשמה יתירה, רשי טייטשט דא דאס ווארט נשמה יתירה, מרחיבים דעתו לאכילה ושתיה, אנדערע ערטער טייטשט רשי, ער האט הרחבת הדעת און ער האט צופרידנקייט אויכעט. און ווייל מען נעמט צו די נשמה יתירה איז דער מענטש אפגעשוואכט, שנאמר שטייט אין פסוק שבת וינפש, כיוון ששבת ער האט גערוט, ס'איז דורכגעגאנגען שבת, וי אבדה נפש, די וינפש איז נוטריקון, וי נפש. לכאורה דארף מען פארשטיין, רבי יוחנן זאגט א אנדער טעם וואס ס'שטייט אין דער משנה, די משנה זאגט דאך א טעם, וואס פרעגט בכלל די גמרא דא אן מאי טעמא פארוואס מען פאסט נישט זונטאג, די משנה האט דאך געזאגט דעם טעם אז ביום ראשון האט מען נישט געפאסט, ולא היו מתענין ערב שבת מפני כבוד השבת, ולא באחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג ליגיעה ותענית וימותו, שטייט דאך דא דער טעם, א טעם וואס דער טעם ווערט נישט דערמאנט אין רבי יוחנן, און דער טעם ווערט נישט דערמאנט אין ריש לקיש'ן, און אויך ווערט דער טעם נישט דערמאנט אין רבי שמואל בר נחמני. אז די משנה זאגט בפירוש דעם טעם, וואס דארף מען זיך פרעגן מאי טעמא? רשי. מיר האבן געלערנט אין דער משנה אז די אנשי המעמד האבן געליינט יעדן טאג אין תורה ביום הראשון אין ערשטן טאג מען דארף מען האט געליינט פאר דריי מענטשן האט מען געליינט בראשית די פרשה בראשית וואס דא איז דא פינף פסוקים און ויהי רקיע און ויהי רקיע און די פרשה פון יהי רקיע איז פארהאנען דריי פסוקים, תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא, בראשית האט מען געליינט בשניים פאר כהן לוי, יהי רקיע, די פרשה פון יהי רקיע, באחד האט מען אויפגערופן איין מענטש, פרעגט די גמרא, בשלמא דאס איז גוט, יהי רקיע באחד, יהי רקיע האט מען געליינט פאר איין מענטש, ווייל תלתא פסוקי הוו, ס'איז דא דריי פסוקים, איז גענוג קען מען עס ליינען אויף פאר איין מענטש, אלא בראשית בשניים, אבער דו זאגסט בראשית האט מען געליינט פאר צוויי מענטשן, מאי טעמא, ווי גענוגט די פרשה פון בראשית אויף צוויי מענטשן, ס'דאך נאר ה' פסוקי הויין, ס'איז דאך נאר פארהאנען פינף פסוקים, ותנן מיר האבן געלערנט הקורא בתורה, ווען מ'ליינט פאר איינעם אין די תורה, אל יפחות מג' פסוקים זאל מען נישט ליינען ווינציגער ווי דריי פסוקים, און דא איז דאך נאר דא פינף, איז דאך פאר איינעם דריי און פאר איינעם צוויי. רב אמר זאגט רב דולג, דולג הייסט מ'איז צוריקגעשפרינגען, דער ערשטער האט געליינט דריי פסוקים און דער אנדערע האט אנגעהויבן דעם דריטן פסוק וואס דער ערשטער האט געענדיגט, און נאך צוויי נייע פסוקים. אזוי ווי מען טוט ראש חודש, איי ווי האט דער ערשטער געמעגט ליינען דריי פסוקים? עס בלייבט דאך איבער נאר צוויי, און מיר ווייסן דאך אז מען ענדיגט נישט פאר דער מענטש וואס מען רופט אויף אויב ס'איז נישט געבליבן ביז די ענדע פרשה דריי פסוקים, זאגט רש"י, דאס ארט מען נישט ווייל עס איז דאך א זאך לא אפשר כ'האב נישט קיין ברירה. ושמואל אמר, און שמואל זאגט פוסק אז דעם דריטן פסוק. האט מען איבערגעהאקט דער ערשטער, דער ערשטער האט געליינט דעם ערשטן האלבן פסוק דער לוי, און דאס הייסט א טייל פון א פסוק הייסט שוין אויך א פסוק, דער לוי האט געליינט די ערשטע העלפט פון דריטן פסוק, און דער ישראל האט געליינט די אנדערע העלפט פון דעם ערשטן פסוק. פרעגט די גמרא ורב דאמר דולג, רב זאגט דולג, מאי טעמא לא אמר פוסק, פארוואס וויל ער נישט לערנען פוסק, וואס איז זיין סברה, ענטפערט די גמרא, קסבר, רב האלט, כל פסוקא דלא פסקיה משה, יעדן פסוק וואס משה האט דארטן נישט איבער געהאקט, ער האט עס נישט, אנן לא פסקינן ליה, מיר קענען נישט מאכן פון איין פסוק וואס משה האט עס געמאכט איין פסוק צוויי. ושמואל אמר פוסק, שמואל זאגט אז מ'האט איבערגעהאקט אז דעם דריטן פסוק האט די ערשטע העלפט געליינט דער לוי און די אנדערע העלפט דער ישראל. פרעגט די גמרא מי פסקינן, מעג מען דען פונאנדערטיילן א פסוק פאר צוויי מענטשן זאלן ליינען, איינער דעם ערשטן העלפט און דער אנדערער די צווייטע העלפט? והאמר רב חנינא קרא, רב חנינא האט מען גערופן מיט דעם נאמען קרא, ער איז געווען א בעל מקרא, און ר'איז געווען, ר'האט עס געוויסט גוט, און ר'האט געטאן לערנען מיט קינדער. צער גדול היה לי אצל ר' חנינא הגדול, איך האב געהאט א גרויסן צער פאר ר' חנינא'ן, כ'האב זיך אסאך באמיהט אז זאל מיר מתיר מאכן, מ'זאל לערנען, ווייל אזוי ווי כ'האב געלערנט מיט די קינדער, וואס ס'איז שווער פאר זיי צו לערנען א גאנצן פסוק, האב איך געבעטן אז זאל מיר מתיר זיין צו ליינען האלבע פסוקים צו לערנען, ולא התיר לי לפסוק, און ער האט מיר נישט מתיר געווען, אלא לתינוקות של בית רבן, נאר פאר קליינע קינדער, הואיל ולהתלמד עשוין, ווייל זיי דארפן דאך דאס לערנען, און ס'איז נישט דא, און זיי קענען נישט ליינען קיין גאנצן פסוק, דעריבער האט ער מתיר געווען, אבער אומעטום טאר מען נישט מפסיק זיין. איז דאך א קשיא פארוואס זאגט דא אז שמואל דא א פוסק, ענטפערט די גמרא, שמואל וועט אזוי אייך ענטפערן, התם טעמא מאי, פארוואס האט מען מתיר געווען פאר די קינדער זאל מען ליינען נאר א האלבן פסוק, משום דלא אפשר, ווייל איך קען נישט מען זאל ליינען א גאנצן פסוק, הכא נמי דא אויכעט, לא אפשר, וואס הייסט לא אפשר? עס איז דאך נישט מעגליך, איך האב פינף פסוקים און איך דארף עס ליינען פאר צוויי מענטשן, מוז איך נעמען דעם דריטן פסוק פונאנדערטיילן, אז דער ערשטער ליינט דעם ערשטן האלבן פסוק און דער אנדערער ליינט דעם אנדערן האלבן פסוק. ושמואל אמר פוסק? פארוואס לערנט שמואל פוסק? האב איך דיר פריער געזאגט, ווייל ס'איז לא אפשר, מאי טעמא לא אמר דולג, פארוואס האלט ער נישט ווי רב אז דער ערשטער ליינט גאנצע דריי פסוקים, נאכהער מען רופט אויף דעם לוי, ליינט דער לוי דעם לעצטן פסוק וואס דער ערשטער האט געליינט, ענטפערט די גמרא, גזירה איך בין גוזר, משום הנכנסים, צוליב די מענטשן וואס וועלן אריין קומען אין בית מדרש, וגזירה, און איך בין גוזר משום היוצאים, צוליב די וואס זיי גייען ארויס, דאס הייסט אזוי, אויב איך וועל זאגן דער ערשטער ליינט דריי פסוקים און דער אנדערער ליינט דעם דריטן מיט נאך צוויי, און דער מענטש וועלכער וועט ארויסגיין ווען דער ערשטער ליינט און ער וועט זען אז מען האט פאר דעם ערשטן געליינט דעם דריטן פסוק, וועט ער זאגן, גיב נאר א קוק, ס'איז נאר איבערגעבליבן פאר דעם אנדערן נאר צוויי פסוקים. וועט ער זאגן אז מען קען ליינען פאר א מענטש נאר צוויי פסוקים, ער וועט דאך נישט וויסן, מען הייבט אן. נכנסים זאגט דער רש"י, נכנסים איז די טייטש די וואס האבן נישט געהערט אז דער ערשטער האט געליינט דריי פסוקים און זיי וועלן אריין קומען ווי דער אנדערע הייבט אן צו ליינען דעם דריטן פסוק, וועלן זיי זאגן אז דער ערשטער האט נאר געליינט צוויי פסוקים, און דעמאלט ווען דער ערשטער ליינט דריי פסוקים און ער לאזט נאר איבער צוויי, און אנדערע גייען ארויס נאכדעם, וועט זיין די גזירת היוצאים, ווייל זיי וועלן מיינען פאר דעם אנדערן איז גענוג צוויי. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט פרשה של שישה פסוקים, א פרשה וואס דארטן איז פארהאנען זעקס פסוקים, דא רעדט מען נישט וועגן מעמדות נאר מען רעדט בכלל, קורין אותה בשניים, רופט מען אויף קען מען אויפרופן אין צוויי מענטשן ושל חמשה אז די פרשה האט פינף פסוקים ביחיד דארף מען דאס ליינען פאר איין מענטש ואם הראשון קורא ג' אויב דער ערשטער האט געליינט דריי פסוקים דאס איז א בדיעבד ווייל לכתחילה טאר דאך דער ערשטער נישט ליינען קיין דריי פסוקים ווייל ער לאזט דאך איבער נאר צוויי פסוקים ביז די ענדע נאר אויב דער ערשטער האט געליינט דריי השני דער צווייטער קורא שנים מפרשה זו ליינט ער צוויי פסוקים וואס איז געבליבן פון דער ערשטער פרשה ואחד מפרשה אחרת און נאך א פסוק פון די נייע פרשה ויש אומרים און אנדערע זאגן ג אז פון דער אנדערער פרשה זאל דער צווייטער ליינען דריי פסוקים לפי שאין מתחילין בפרשה פחות משלושה פסוקים. דעריבער לערנען זיי אז דער אנדערער זאל ליינען פון דער נייער פרשה דריי פסוקים, ווייל איך הייב נישט אן א פרשה איך זאל ליינען ווינציגער ווי דריי פסוקים. למאן דאמר דולג איז דאך שווער א קשיא. לויט רב וואס רב זאגט אז דעמאלט ווען ס'איז דא ביי די מעמדות נאר פינף פסוקים אין דער פרשה פון בראשית, זאגט ער מ'טוט ווי ראש חודש, אז דער צווייטער ליינט דעם לעצטן פסוק פון דעם ערשטן, איז דאך אויך אויך דא אויך שווער די זעלבע קשיא, לידלוג זאל ער דא אויך, אז די פרשה האט פינף פסוקים פארוואס זאגסטו קורין אותה ביחיד זאל מען אויך דעם דריטן פסוק זאל מען ליינען צום אנדערן, ולמאן דאמר פוסק, און ווידער שמואל וואס שמואל זאגט אז מען קען איבערהאקן א פסוק אויף צוויי ליפסוק, איז דא דאך אויך איך האב נישט קיין ברירה אז די פרשה האט נאר פינף פסוקים זאל איך דעם דריטן פסוק א העלפט ליינען פאר דעם ערשטן און א העלפט אויף דעם צווייטן, ענטפערט די גמרא, שאני התם דאית ליה רווחא, דארטן ווען עס האנדלט זיך ביי די פרשה פון בראשית האב איך דאך נישט קיין ברירה כ'האב דאך נאר פינף פסוקים און איך מוז ליינען בראשית און יהי רקיע, איך וויל דאך אז די מעשה בראשית זאל איך איבערליינען דורך די וואך. דעריבער זאגן מיר אז כ'האב נישט קיין ברירה, אדער דולג אדער פוסק. אבער דא, וואס ארט עס מיר, איך וועל ליינען פון א נייע פרשה, דעריבער זאג איך נישט פוסק און נישט דולג.